משיחת אור לכ"ט אלול תשמ"א. לכאורה איז דא נאך א ענין וואס איז נתחדש בשנה זו, און דאס איז ווי כמדובר אין התוועדות שלפני זה, אז אין ימי הסליחות איז דא אלע שמונה ימים, מה שאין כן ברוב השנים איז אדער שבעה ימי הסליחות אדער נאך ווייניגער ביז ד' ימי הסליחות, מה שאין כן בשנה זו קומט צו נאך דערויף ווי מען האט די תכלית השלימות פון זיבן טעג פון סליחות, האט מען אויכעט די שלימות פון יום השמיני, וכמדובר כמה פעמים אין די מעלה פון שמיני ושומר ההיקף וכו' ווי עס איז מבואר אין שאלות ותשובות הרשב"א ומבואר אין כלי יקר, ובאריכות גדולה אין די דרושים פון ויהי ביום השמיני פון רבותינו נשיאינו. פאראן דא אזוינע וואס טשעפען זיך צו יעדער ענין קומט צו מיר צו גיין א איד ער וויל איך זאל אים מסביר זיין וואס איז דא די מעלה פון יום השמיני פון שומר ההיקף וואס היקף האט זיבן טעג אכט טעג ער ווייסט ניט וועגן גלגלים ומזלות און א איד א פשוט'ער איד טענה'ט ער, חוטב עציך ושואב מימיך, מיר זאלן מסביר זיין אין זיינע עניינים וחנך לנער על פי דרכו, וואס איז דא אזוי די מעלה פון יום השמיני? פרעג איך אים, צו ווייסטו אז ס'איז דא א וואך, און וויפיל טעג האט א וואך? זאגט ער מיר, א וואך האט זיבן טעג.

זאג איך אים, האסט צוגעטראפן, די תורה זאגט אויכעט אזוי, מכוון געווען לדעת גדולים, טרח בערב שבת יאכל בשבת, דערנאך זאגט מען מיר נאך מער ער הארעוועט אויפן עסן שבת מער ווי אויפן עסן דעם שש וואכעדיגע טעג, אין וואכעדיגע טעג האט ער ניט דעם קאפ און ניט די צייט אויף עסן מיט א הנאה גדולה. ווארום ער דארף זיך יאגן און דא האט ער א טעלעפאן און דא האט ער א קנאק אין טיר וכו' וכיוצא בזה, שבת האט ער נישט די אלע בלבולים, מאכט ער זיך ברייט און באקוועם וכו', און ער איז אוכל ושותה לשובע נפשו. זאג איך אים אז ער פירט זיך ווי א צדיק, צדיק, אוכל לשובע נפשו, ער איז געווען זייער צופרידן וואס ער איז א צדיק. זאגט ער מיר וואס האט עס אבער א שייכות צו יום השמיני? האב איך געענטפערט בפשטות אז יעדע וואך האט זי זיך זיבן טעג, שטעל זיך פאר אז דער אייבערשטער שיקט דיר צו פרנסה אין די זיבן טעג אויף אויכעט פאר אן אכטן טאג, אוי זאגט ער ס'א געוואלדיגע פארדינסט, ער האט עס קיינמאל ניט משער געווען, דאס וואס ער פארדינט גייט ביי אים אוועק, זאל בלייבן אויף אן אכטן טאג, דאס מוז קומען על ידי א ספעציעלע ברכה, זאג איך אים אז דאס איז דער שומר ההיקף. ער גיט א ברכה וויפיל מען דארף האבן אויף דעם היקף אויף די זיבן טעג, וויבאלד אבער אז דאס קומט פון א טיפערן ארט, פון א רייכערן ארט, קומט עס אויכעט אז זאל בלייבן דערנאך אויף אן אכטן טאג. און דערנאך האט מען מסביר געווען אז דער אכטער טאג איז ניט אז דאס איז א טאג נאך א טאג צוגעקומען, דאס איז א טאג וואס ווערט אנגערופן דער אכטער טאג, וויבאלד אז דו ביסט געוואוינט געווארן אויף אן עסן שבת דגים ובשר ודגים וכל מטעמים, איז דאך זיכער אז דערנאך קומט אן אכטער טאג, ווילסטו עסן לכל הפחות, אבער נאך מער ווילסטו עסן בערך פון שבת, גיט דיר דער אייבערשטער אויף אן עסן פון אן אכטן טאג, ניט נאר פון נאך א טאג, נאר אין אן עסן פון א טאג וואס ער קומט נאך דער אכילה פון יום השביעי. אוי זאגט ער, איז ביי אים רעכט געווארן די גאנצע זאך וואס מען קאכט זיך אין ויהי ביום השמיני, וואס דאס איז ווי דער ענין כמדובר כמה פעמים, אז בשעת מען ווארפט א קינד אז מען פירט אים אריין אין חדר און מען ווארפט אים ממתקים און מען זאגט אים אז דאס ווארפט מיכאל מלאך ישראל, איז חס ושלום צו זאגן אז ס'איז א מנהג ישראל נארן א קינד. ווי אזוי איז דאס געווארן א מנהג ישראל אז אויב די קינד איז אלט דריי יאר, אבער ער איז דאך א אידיש קינד, ווייס ער שוין אז ס'איז דא מלאכים, און ער ווייס אז אידן האבן א מלאך וואס דאס איז מער ניט פארבונדן מיט זיי, און די מציאות פון די מלאך איז אז ער זאל מגין זיין אויף אידן און זען אז אידן זאלן האבן אלס וואס זיי דארפן האבן.

איז דער פירוש בזה אויכעט בפשטות, אז דאס וואס א פאטער ווארפט אים די ממתקים, אדער דאס וואס די מוטער ווארפט די ממתקים אדער דער מלמד אדער א חבר, איז דאס די זעלבע זאך ווי דער פאטער אדער די מוטער גיבן אים אכילתו ושתייתו. אף על פי כן זאגט מען אן דעם קינד אז איידער ער עסט און טרינקט זאל ער בענטשן דעם אייבערשטן. לכאורה דארף דער קינד פרעגן א שאלה, וואס האט עס א שייכות פון דעם אייבערשטן? ער האט דאס באקומען פון דער מוטער אדער פון דער פאטער? און דערנאך זאגט ער, ברוך וואס דער אייבערשטער המוציא לחם מן הארץ, ער האט נישט געזען קיין פעלד, ווייסט נישט פון אקערן און זייען וכו', אף על פי כן איז א מנהג ישראל און א דין בישראל אז מ'איז מחנך קינדער אַז בשעת זײ באַקומען פֿון דעם פֿאָטער אָדער פֿון דער מוטער מים לשתּות אָדער לחם לאכול, זאָלן זײ מאַכן אַ ברכה שהכּל נהיה בדברו, װאָס דאָס מײנט מען די װאַסער, װאָרעם אַניט װאָס האָט עס פֿאַר אַ שײַכות צו זײַן טרינקען די װאַסער, זאָגט מען דעם קינד, אַז די װאַסער װאָס דו װעסט איצטער טרינקען, װי אַזױ קאָנסטו דאָס טרינקען, װען דו װעסט פֿריִער בענטשן. שהכל דעם וואס שהכל נהיה בדברו, אויכעט אט די וואסער, ועל דרך זה בנוגע ללחם ולכל צרכיו, און ביים קינד איז דאס קיין פלא ניט, ער באקומט דאס פון דער פאטער אדער פון דער מוטער אדער פון ביידן, און צום אלעם ערשטן גיט ער אפ א דאנק דעם אייבערשטן. וואס על דרך זה טוט זיך דאס בנוגע די שליחות פון מלאך מיכאל איז אז צושטעלן אלע גוטע זאכן צו אידן, על אחת כמה וכמה צו הבל שאין בו חטא, נער ישראל ואוהבהו, און זיי זאלן דאס באקומען אין א זיסן אופן ווי מצד מידת החסד וואס דאס איז מלאך מיכאל. וואס על דרך זה איז דאס אויכעט בנוגע די דוגמא וואס מען זאגט פון ויהי ביום השמיני, איז דאס ניט א ענין של צחות כדי צו פארענטפערן ביי יענעם זאל זיך דאס צונעמען, וואס דאס איז געווען די תועלת ראשונה אז יענער זאל זיך אנהויבן פירן. און פילן אז א זאך וואס שטייט אין תורה איז דאס נוגע צו אים, אף על פי וואס ער איז נאך נישט שייך צו הבנה והשגה בתורה בכל העניינים אחוץ אט די עניינים וואס זענען פארבונדן מיט זיין עסן און טרינקען, איז אין זיי שפיגלט זיך אויכעט תורה אפ, נסעה וירדה כמה מדריגות ביז זי קומט אראפ אין א דבר חומרי על אחת כמה וכמה אין א דבר גשמי. וואס דאס איז אייכעט בנוגע לענינינו, האט מען דעם ענין פון שמונה ימי הסליחות, וואס דאס איז נאך מער פון ימי ההיקף, מען נעמט די סליחה נאך פון שומר ההיקף,